מיטוואך בהר, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די ואו פון די מילוי פונעם אות ואו פונעם שם בן, קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה לפי רוב השנים, לויט די סך יארן, תרבה מקנתו, זאלסטו פארמערן מיט דעם קויפונג, זאלסט עס פארקויפן טייערער אז ס'איז דא אסאך יאר ביז יובל, ולפי מעוט השנים, לויט די ווייניג יארן תמעיט מקנתו, זאלסטו פארמינערן פון זיין קויפונג, כי מספר תבואות הוא מוכר לך.

זאגט דער פסוק ולא תונו איש את עמיתו, ער זאל זיך נישט פאפן איינער דעם צווייטן, איז רש י לערנט אז דער פסוק קומט אויף הונאת דברים, מען טאר נישט טשעפענען מיט רייד, ווייל עס איז דאך שוין געשטאנען אין די פריערדיגע פסוקים ולא תונו איש את עמיתו, און דארטן האט רש י געזאגט אז דאס מיינט הונאת ממון. דער אבן עזרא זאגט אז ביידע גייט ארויף אויף אויספאפן מיט געלט, איינס איז א ווארענונג צום לוקח און איינס איז א ווארענונג פארן מוכר, ויראת מאלקיך דו זאלסט מורא האבן פון דיין באשעפער, כי אני ה' אלקיכם, איך בין דער באשעפער וואס ער איז ביידנס באשעפער, סיי דער מוכר'ס און סיי דער לוקח'ס, און איך וויל נישט אז קיין איינער פון ענק זאל ווערן אויסגעפאפט דורכן צווייטן. זאגט רשי ולא תונו איש את עמיתו, כאן הזהיר על הונאת דברים, שלא יקניט איש את חברו, א מענטש זאל נישט מצער זיין דעם חבר, ולא ישיאנו, ער זאל אים נישט צורעדן עצה שאינה הוגנת לו, אזא מין עצה וואס איז נישט גוט פאר דעם מקבל העצה, לפי דרכו והנאותו של יועץ, דער יועץ דער ראטגעבער געבט א שלעכטע עצה וואס פאר אים אליין פארן יועץ וועט יא בעסער אויסקומען אויב יענער וועט אים אויספאלגן, ואם תאמר אויב וועסטו זאגן, מי יודע ווער ווייסט אם נתכוונתי לרעה אויב איך האב אינזינגעהאט שלעכטס אפשר האב איך געמיינט אז דאס איז יא א גוטע עצה פאר יענעם אויך, לכך נאמר ויראת מאלקיך, זאלסט מורא האבן פון דיין באשעפער, היודע מחשבות, הוא יודע, דער וואס ווייסט אלע מחשבות, דער ווייסט פונקטליך צו דו האסט אינזין געהאט אויף גוטס אדער נישט. כל דבר המסור ללב יעדע זאך וואס איז איבערגעגעבן פארן הארץ שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בלבו נאר דער וואס האט געטראכט די מחשבה דער ווייסט וואס די אמת איז נאמר בו ויראת מאלקיך ווייל דער אייבערשטער ווייסט אויך אלעס זאגט דער תרגום ולא תונון גבר ית חבריה ותדחל מאלקך ארי אנא השם אלקכון. זאגט די פסוק ועשיתם את חוקותי, איר זאלט טון מיינע געזעצן, דאס גייט ארויף אויף שמיטה און יובל, אנהייב סדרה, ואת משפטי תשמרו, אויך מיינע דינים זאלט איר היטן, דאס גייט ארויף אויף דעם וואס מען האט יעצט געלערנט די דין פון הונאה, ועשיתם אותם און איר זאלט זיי טון, וישבתם על הארץ לבטח, אזוי וועט איר קענען זיצן רואיג און פארזיכערט אויף אייער לאנד, איר וועט נישט פארטריבן ווערן. ווי רש י זאגט אז צוליב די עבירה פון שמיטה ויובל ווערט מען פארטריבן אויב מען היט עס נישט אפ ווערט מען פארטריבן פונעם לאנד, און די ספורנו לייגט צו אז אויך אויף די איסור פון הונאה אויב מען פאפט אויס יענעם און מען רויבט צו פון יענעם געלט, שטייט אויך אין די פסוקים אז מען גייט גיין אין גלות, איז אויב מען וועט טוען סיי די חוקותיי וואס דאס איז שמיטה ויובל און סיי די משפטיי וואס דאס איז הונאה און מען וועט איינהאלטן אלע דינים דערפון דעמאלטס וועט מען קענען זיצן רואיג אויפן לאנד. זאגט רשי וישבתם על הארץ לבטח שבעוון שמיטה ישראל גולים שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה והרצת את שבתותיה ושבעים שנה של גלות בבל די זיבעציג יאר וואס אידן זענען געווען אין בבל כנגד שבעים שמיטות שבטלו היו דאס איז אקעגן די זיבעציג יארן פון שמיטה וואס מען האט צושטערט און נישט אפגעהיטן

איז לכאורה דאך עס א דאפלטע לשון, ס'איז שוין געשטאנען פריער וישבתם על הארץ לבטח, פארוואס דארף שטיין נאכאמאל וישבתם לבטח אליהו? זאגט רש י ונתנה הארץ וגומר וישבתם לבטח עליה, די פריערדיגע האט געמיינט אז מען וועט נישט פארטריבן ווערן פון לאנד, און דער מיינט שלא תדאגו משנת בצורת, אז מען וועט קענען זיצן רואיג און פארזיכערט אויפן לאנד, און מען וועט נישט דארפן זארגן זיך פון א הונגער יאר, וואס א הונגער יאר מאכט דאך אויך, זאגט דער רמב ן, אז מען זאל דארפן איבערלאזן די הייזער און גיין אין א אנדערע לאנד גיין זוכן צו קויפן צו עסן. אבער אויב מען וועט היטן די אלע דינים, וועט מען קענען בלייבן זיצן ביי זיך אין שטוב אין ארץ ישראל, און מען וועט נישט דארפן מורא האבן פונעם הונגער יאר. ואכלתם לשובע זאגט רש י אף בתוך המעיים תהא בו ברכה, אויכעט אין די געדערים וועט אריינקומען א בענטש און מען וועט קענען עסן ווייניג, און מען וועט זאט ווערן כאילו מען האט געגעסן אסאך.

און אויכעט די זאכן וואס וואקסן פון זיך אליין, קען מען דאך אויך דאס נישט צאמנעמען און אריינברענגען אין שטוב, אזוי ווי מען טוט געווענליך אין אלע יארן, מען דארף עס מפקיר זיין. זאגט רשי ולא נאסף אל הבית את תבואתנו, כגון יין, די וויין, ופירות האילן, די פרוכט פונעם בוים, וספיחין, און דער ווידערוואקסונג הבאים מאליהם, וואס די זאכן קומען פון זיך אליין, און דאך קען מען נישט געהעריג הנאה האבן דערפון אינעם שמיטה יאר.

און דער ספורנו איז מסביר די פאר פסוקים דא, ווייל לכאורה איז אביסל שווער, ס'שטייט דאך שוין פריער אין פסוק י ט, ואכלתם לשובע, מ'וועט קענען עסן ווייניג און זאט ווערן, נו ווי, וואס איז די פשט וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וואס האבן די מענטשן מורא געהאט, מ'עסט ווייניג און מ'ווערט זאט, ס'מוז נישט וואקסן גענוג אז ס'זאל זיין גענוג פאר דריי יאר. אויף דעם זאגט דער ספורנו אז בעצם האט דער אייבערשטער שוין צוגעזאגט אז מען וועט זאט ווערן פון ווייניג, און דאס וואלט ווען געדארפט זיין גענוג צו בארואיגן די געמיטער, אבער עס איז דא מענטשן וואס זיי גלייבן נישט, זיי גלייבן נישט אין דעם אז די ווייניג עסן וועט זיי בעסער זאט מאכן, זיי מוזן זען אז ס'איז דא אסאך תבואה בכמות, אנדערש זענען זיי נישט רואיג, איז דאס איז דער פשט וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, די מענטשן רעדן זיך אפ, אונז זעהן מיר עפעס נישט קיין סאך תבואה, אונז זענען מיר פארלוירן וואס העט זיין אין די זיבעטע און די אכטע יאר, וואס וועט מען עסן? האט דער אייבערשטער געזאגט, וצויתי את ברכתי לכם, ועשת את התבואה לשלוש השנים, פאר די מענטשן וואס זיי גלייבן נישט אז די ביסל עסן וועט קענען באיכות זעטיגן די מענטש, פאר אזעלכע מענטשן דארף מען טאקע צושטעלן בכמות אויכעט אסאך תבואה אז זיי זאלן קענען זעהן מיט די אויגן אז ס'גייט זיין גענוג וואס צו עסן. זאגט רשי די שלוש השנים, וועלכע דריי יאר? לויט רשי רעדט מען פון סתם א שמיטה יאר, נישט א שמיטה מיט א יובל, למקצת השישית, קודם דארף מען האבן פון די זעקסטע יאר וואס מ'האט איינגעפלאנצט צו עסן פאר די צווייטע האלב פונעם זעקסטן יאר, מניסן ועד ראש השנה. און נאכדעם ולשביעית, די גאנצע שמיטה יאר, ולשמינית, אויכעט פאר די ערשטע האלב פון די אכטע יאר, שיזרעו בשמינית במרחשוון, חשוון זייט מען טאקע איין פונעם אכטן יאר, ויקצרו בניסן, מען שניידט אבער נישט אפ ביז ניסן, דארף מען דאך האבן וואס צו עסן ביז ניסן. זאגט דער תרגום, ואפקיד ית ברכתי לכון בשתא שתיתיתא ותעביד ית עללתא לתלת שנין. זאגט ירמי' הנביא אין קאפיטל ל"ב מען האלט אינמיטן דאווענען צום אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים זאגן די סיבה פארוואס ער האט געהייסן אז מען זאל אפקויפן די פעלד פון חנמאל, אמער, מען גייט דאך יעצט פארטריבן ווערן אין גלות אריין, ותוצא, זאגט ער, דו האסט ארויסגעצויגן את עמך את ישראל מארץ מצרים באותות, מיט צייכענעס ובמופתים און מיט וואונדער. וביד חזקה מיט א שטארקע האנט ובאזרוע נטויה מיט א אויסגעשטרעקטן ארעם ובמורא גדול מיט א גרויסע פארכט וואס דער אייבערשטער האט ארויפגעלייגט אויף די מצריים. זאגט דער תרגום ואפיקתא ית עמך ית ישראל מארעא דמצריים באתין ובמופתין ובידא תקיפא ובאדרע מרמם ובחזוונא רבא. זאגט ער ווייטער ותתן להם און דו האסט זיי געגעבן את הארץ הזאת דעם לאנד ארץ ישראל אשר נשבעת לאבותם וואס דו האסט געהאט געשוואוירן פאר זייערע עלטערן לתת להם צו געבן פאר זיי ארץ דאס איז א לאנד וואס האט אזא גוטע פאשע אז זבת חלב ס'רינט ממש מילך פון די בהמות ודבש, און ס'רינט האניג פון די גוטע טייטלען, זאגט די תרגום, ויהבת להון ית ארעא, דקיימתא לאבהתהון למיתן להון, ארעא עבדא חלב ודבש. זאגט דער פסוק ויבואו די אידן זענען געקומען וירשו אותה, זיי האבן געיארשנט דעם לאנד, אבער ולא שמעו בקולך, זיי האבן נישט צוגעהערט צו דיין קול, ובתורתך לא הלכו, זיי זענען נישט געגאנגען אין די וועגן פון דיין תורה, את כל אשר ציווית להם לעשות לא עשו, דאס אלעס וואס דו האסט זיי באפוילן צו מאכן האבן זיי נישט געטון, און ותקרא אותם, האסטו געמאכט ס'זאל זיי טרעפן את כל הרעה הזאת, די גאנצע שלעכט, וואס די פסוק זאגט ווייטער אז דער שונא איז געקומען און ער נעמט איין דעם שטאט. זאגט דער תרגום, ועלו ואחסינו יתה ולא קבילו למימרך ובאורייתך לא הליכו, ית כל דפקידתא להון למעבד לא עבדו, וערעת יתהון, ית כל בישתא הדא. זאגט דער פסוק, וואס איז דאס שלעכט וואס איז געקומען אויף די אידן, הנה, הסוללות, איז דא צוויי פשטים אין רד"ק וואס דאס מיינט, לויט'ן תרגום זאגט ער איז דער פשט, אז ווען דער שונא פלעגט קומען, און ער האט געזען א הויעכע מויער, וואס מען קען עס נישט בייקומען, האט ער געלאזט אראפווארפן בערג מיט זאמד, נעבן דעם מויער, און דורך די זאמד איז מען ארויפגעקראכן, ביז מען איז אנגעקומען צום מויער און מען האט איינגענומען דעם שטאט. נאך א פשט, סוללות דאס איז געווען א שליידער, מען האט אויפגעשטעלט פון האלץ א כלי וואס מיט דעם האט מען אריינגעשאסן שטיינער איבער דעם מויער, און אזוי האט מען איינגענומען דעם שטאט, זאגט ער די סוללות באו העיר, זיי זענען שוין אנגעקומען צום שטאט ללכדה איר איינצונעמען, והעיר ניתנה ביד הכשדים הנלחמים עליה, די שטאט איז שוין ממש ווי איבערגעגעבן אין די הענט פון דעם כשדים וואס זיי טוען מלחמה האלטן אויף איר, פארוואס? ווייל אונז זעמער אזוי אפגעשוואכט מפני החרב פון דעם שווערד והרעב און די הונגער והדבר און די מויל, אז אונז קען מען זיך נישט קעגן שטעלן, ווערט עס באטראכט כאילו אונז זעמער שוין געווארן איינגענומען דורך די שונא, ואשר דיברת, דאס וואס דו האסט גערעדט און געזאגט אז דער שונא גייט בייקומען, היה, דאס איז שוין מקויים געווארן, והנך רואה, און דו זעסט דאך דאס, איז אויב אזוי זאגט ער, וויל איך פארשטיין, וואס דו האסט מיר געהייסן אז איך זאל אפקויפן דעם פעלד פון חנמאל,

מיט געלט, והעד עדים און נעם עדים וואס זאלן צוזען די מכירה, אבער איך פארשטיי נישט, והעיר נתנה ביד הכשדים, די גאנצע שטאט ווערט דאך איבערגעגעבן אין די הענט פון די כשדים, וואס איז דער ענין, וואס איז דער רמז פון דעם וואס דו האסט מיר געהייסן אפקויפן דעם פעלד, שמועסט די מצודות אויס, הגם ירמי' אליין האט שוין געהאט געזאגט פאר ברוך בן נריה ווען ער האט אים איבערגעגעבן די שטר מכירה, אז ס'וועט נאך קומען א צייט וואס מ'וועט צוריקקומען קיין ארץ ישראל און מ'וועט ווייטער קויפן הייזער און פעלדער, אבער ירמי' האט דעמאלטס דאס געזאגט פון זיך אליין, ער האט עס געוואלט הערן פונעם אייבערשטן און אויף דעם האט ער מתפלל געווען. זאגט די תרגום ואת אמרת לי ה' אלקים זבין לך חקלא בכספא ואסהיד סהדין וקרתא אתמסרת בידא דכסדאי. זאגט דער פסוק ויהי דבר ה' אל ירמיהו לאמור דער אייבערשטער האט געזאגט א נבואה צו ירמי' הנביא אזוי צו זאגן. זאגט די תרגום והוה פתגם נבואה מן קדם ה' עם ירמי' למימר. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כ ח, בוטח בלבו, ווער ס'פארזיכערט זיך אויף זיין אייגענע הארץ, ער פארזיכערט זיך נישט אויפן אייבערשטן, און ער פארזיכערט זיך אויף זיך אליין אזוי ווייט אז ער קלערט זיך נישט גוט איבער פאר ער טוט א זאך, ער פארלאזט זיך אויף זיינע געפילן אז ער וועט מצליח זיין, הוא כסיל, דער איז א נאר, ער קען זייער גרינג דורכפאלן, אז מען טראכט נישט דורך אלע צדדים פון יעדע זאך וואס מען פלאנט צו טון, קען מען זייער גרינג האבן א דורכפאל, ובפרט אז מען פארלאזט זיך נישט אויפן אייבערשטן. והולך בחכמה, דער וואס גייט מיט א קלוגשאפט, סיי ער טראכט זיך אליין גוט איבער, און סיי ער טוט דעם קלוגן שריט און ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, הוא ימלט, דער וועט געראטעוועט ווערן פון אלע צרות. זאגט דער תרגום, דתכיל על לביה סכלא הוא, ודמהלך בחכימותא נתחמי מן ביש. זאגט דער פסוק, נותן לרש, דער וואס געבט פארן ארעמאן, סיי אויב ער געבט צדקה, און סיי אויב ער לערנט תורה מיט א צווייטן ווי רש י זאגט, אין מחסור, עס וועט אים גארנישט פעלן. נישט נאר ס'וועט אים נישט פעלן, נאר אין די פסוקים שטייט אז כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלקיך, יש מפזר ונוסף עוד, ס'דא אזעלכע וואס טוען צעטיילן צדקה און זיי באקומען נאך מער, די פסוק זאגט אבער אין מחסור, פעלן וועט קיינעם זיכער נישט פון געבן צדקה, ס'דא אזעלכע וואס וועלן נאך פארדינען דערפון, ומעלים עיניו, איינער וואס טוט פארהוילן זיינע אויגן פונעם ארעמאן כאילו ער זעט אים נישט און ער דרייט זיך ארויס פון געבן צדקה, רב מארות, דער וועט נעבעך האבן אסאך קללות וועלן אריינקומען אין זיין פארמעגן און ער וועט עס פארלירן. זאגט דער תרגום דיהב למסכנא לא נחסר ליה, ודמחמי עיניה מן מסכנא סגיעין לוטתיה. זאגט דער פסוק בקום רשעים, ווען די רשעים הייבן זיך, און זיי האבן די ממשלה, יסתר אדם, דארף זיך דער ערליכער מענטש באהאלטן, ער באהאלט זיך ווייל ער וויל נישט אז די רשעים זאלן אים פארפאלגן, און ער באהאלט זיך אויכעט פון די ארומיגע מענטשן, וואס ווען זיי זעען די הצלחה פונעם רשע, הייבן זיי אן נאכצוטון די שלעכטע מעשים פונעם רשע, און ער האט מורא מען וועט שפעטן פון זיינע ערליכע וועגן, גייט ער און ער באהאלט זיך, ער דינט דעם אייבערשטן באהאלטענערהייט. ובאבדם, ווען די רשעים וועלן פארלוירן גיין, ירבו צדיקים וועלן זיך פארמערן די צדיקים, אלע וועלן זיי ארויסקריכן פון די לעכער וואו זיי האבן זיך באהאלטן צו דינען דעם אייבערשטן, און זיי וועלן פון יעצט און ווייטער דינען דעם אייבערשטן בגלוי בפרהסיא, זיי וועלן שוין נישט מורא האבן פון קיינעם, ווייל יעדער האט שוין איינגעזען אז די רשעים האבן באקומען א מפלה, וועלן זיי שוין גארנישט מקנא זיין די רשעים, פארקערט, זיי וועלן וועלן נאכגיין אין די וועגן פון די צדיקים. זאגט דער תרגום, בקימא דרשיעי מתטשי בר נשא, ובאבדהון נסגון צדיקי. הייבט זיך אן משלי קאפיטל כ"ט, איש תוכחות, א מענטש וואס ער דארף באקומען מוסר, און ער באקומט מוסר, אבער מקשה עורף, ער פארהארטעוועט דעם גענאק, ער דרייט זיך נישט ארום אויסצוהערן די מוסר וואס מען זאגט אים, פתע ישבר וועט ער פלוצלינג גאנץ שנעל באקומען א בראך, ואין מרפא, און מען וועט אים מער נישט קענען היילן פון דעם. אז ער מאכט זיך נישט וויסנדיג פון די מוסר וואס מען זאגט אים, וועט ער דורכפאלן, ער וועט לא עלינו אריינפאלן אין פראבלעמען וואס ער וועט זיך נישט קענען ארויסזען דערפון. דער רלב"ג לערנט פשט, איש תוכחות, א מענטש וואס ער באקומט שטראפן פון הימל, מען וויל אים ווייזן פון הימל אז ער גייט נישט אויפן ריכטיגן וועג, ער זאל תשובה טון, אבער ער איז מקשה עורף, ער מאכט זיך נישט צוטון פון די רמזים, און ער גייט ווייטער אין זיינע שלעכטע וועגן. זאגט דער אייבערשטער, אז דו לאזט דיך נישט היילן, וועל איך דיר שיקן אזא מין פראבלעם וואס דו וועסט דיך נעבעך נישט קענען היילן דערפון.

טוען זיי זיך אומגיין שיין מיט די מענטשן, און אויכעט דעמאלטס איז דא א גרעסערע השגחה, דער אייבערשטער קוקט זיך בעסער אום אויפן פאלק ווייל די פירער זענען ערליך, ובמשול רשע, אבער ווען דער רשע געוועלטיגט, יאנח עם, וועט דאס פאלק קרעכצן, זיי לייגן זיך ארויף אויפן פאלק מיט שווערע שטייערן, מען רויבט אוועק זאכן פון די מענטשהייט, און אויכעט אויב דאס לאנד ווערט געפירט פון שלעכטע מענטשן, טוט דער אייבערשטער אפ זיין השגחה דערפון. זאגט דער תרגום, בסוגעא דצדיקי חדי עמא, ובשולטנא דרשיעי נתאנח עמא. זאגט דער פסוק איש אוהב חכמה, א מענטש וואס ער האט ליב חכמה ישמח אביו וועט ער דערפרייען זיין טאטן, ווייל אז ער טוט זיך אריין אין חכמה וועט ער ווערן א קלוגער, און דער טאטע וועט האבן א געוואלדיגע פרייד פון אים, ורועה זונות, אבער א קינד וואס ער גיבט זיך נאך די תאוות, ער דרייט זיך און ער חבר'ט זיך מיט זונות, אדער ורועה זונות, ער טוט שפייזן די זונות, ער גיבט פונעם טאטנ'ס פארמעגן נעמט ער געלט פאר אתנן זונה, יאבד הון, לא די וואס ער מאכט אן בושות און צער פארן טאטן טוט ער אויכעט מאכן פארלירן די פארמעגן פונעם טאטן. רש"י זאגט א דרש פון די גמרא אין עירובין ורועה זונות, איינער וואס עס זאגט אויף א שטיקל גמרא, שמועה זו נאה, דאס איז טאקע א גוטע שטיקל און דאס וועל איך לערנען, אבער שמועה זו אינה נאה, א צווייטע זאך פון די תורה געפעלט אים נישט און דאס וויל ער נישט לערנען, איז יאבד הון, ער וועט פארלירן די גאנצע פארמעגן פון תורה וואס ער האט קונה געווען שוין. זאגט דער תרגום, גברא דרחים חכמתא, נחדי אבוי, ודמתחבר בזניתא, מוביד מזליה. זאגט די משנה מסכת סנהדרין פרק ב', כהן גדול, דן, ער מעג זיין א דיין, ודנין אותו, און מען קען אים אויכעט משפט'ן, ווי אונז האמיר געלערנט סוף פון די ערשטע פרק, אז א כהן גדול, אויב מען וויל אים משפט'ן דארף מען האבן א סנהדרין פון שבעים ואחד דיינים וואס זאלן אים משפט'ן, און אגב וואס איז געשטאנען דארטן די הלכה ברענגט ער דא צו אלע דינים פונעם כהן גדול, ווען ער ענדיגט מיט די דינים פונעם כהן גדול לערנט ער די דינים פונעם מלך, און נאכדעם גייט ער צוריק צו די הלכות פון דינים פון גאנץ מסכת סנהדרין. מעיד, אַ כּהן-גדול קען אױך עדות זאָגן אױף מענטשן, ומעידין אותו, און מע קען עדות זאָגן אױף אים. חולץ, ער מעג געבן חליצה אױב זײַן ברודערס, אױב זײַן ברודער איז געשטאָרבן אָן קינדער, געבט ער חליצה פֿאַר דער ברודערס פֿרױ. וחולצין לאשתו, און אױב ער אַלײן שטאַרבט אָן קינדער, קומט זײַן ברודער און געבט חליצה פֿאַר דער כּהן-גדלס אַלמנה. ומייבמין את אשתו, אויב דער כהן גדול איז געשטארבן אן קינדער, מעג קומען זיין ברודער און חתונה האבן מיט זיין פרוי אפילו זי איז אלמנה, ווייל דער ברודער איז דאך נישט קיין כהן גדול, מעג ער חתונה האבן מיט די אלמנה, אבל הוא אינו מייבם, דער כהן גדול וועט נישט מעגן מייבם זיין זיין פארשטארבענע ברודער'ס פרוי, מפני שהוא אסור באלמנה, ער טאר דאך נישט חתונה האבן מיט קיין אלמנה. זאגט די משנה מת לו מת. אויב ס'איז אים געשטארבן פארן כהן גדול איינער פון זיינע קרובים, אינו יוצא אחר המיטה, טאר ער נישט ארויסגיין באגלייטן די מיטה, ווייל כ'האב מורא געהאט ער וועט זיין אזוי טרוד אין זיין צער און זיין אבילות, אז ער וועט קומען צורירן און ער טאר זיך דאך נישט מטמא זיין אפילו צו די זיבן קרובים. אלא, הם נכסין, ווען זיי ווערן פארדעקט, דאס הייסט זיי גייען ארויס פון איין מבוי און זיי גייען שוין אריין אין די צווייטע מבוי, והוא נגלה דעמאלס ווערט ער אויפגעדעקט און ער גייט אריין אין די ערשטע מבוי, אבער הן נגלין, ווילאנג זיי זענען אויפגעדעקט און זיי געפינען זיך אין א מבוי, והוא נכסה דארף ער זיין פארדעקט און ארויסשטיין פון די מבוי, ער טאר זיך נישט געפינען אינעם זעלבן גאס צוזאמען מיט זיי. ויוצא עמהן און ער מעג ארויסגיין און באגלייטן עד פתח העיר ביז די טויער פון די שטאט, ווייל אין די שטאט קען מען דאך א גאנצן צייט זען אז ער גייט נישט אינעם זעלבן מבוי און ער וועט האבן א היכר אז ער טאר נישט צורירן, אבער אינדרויסן פונעם שטאט איז דאך אלעס א פרייע פלאץ, וועט ער דאך נישט האבן קיין שום סימן אז ער טאר נישט גיין נאנט, טאר ער טאקע נישט באגלייטן פון די טויער פון די שטאט און ווייטער, דברי ר' מאיר רבי יהודה אומר אינו יוצא מן המקדש, ער גייט אינגאנצן נישט ארויס פונעם בית המקדש, שנאמר ומן המקדש לא יצא, ער גייט נישט ארויס פון בית המקדש אפילו עס איז דא א לוויה פון איינער פון זיינע קרובים טאר ער נישט ארויסגיין, ר' מאיר האט געהאלטן ומן המקדש לא יצא מיינט ער זאל נישט ארויסגיין פון זיין קדושה, ער זאל אכט געבן ער זאל נישט צורירן. זאגט די משנה כשהוא מנחם אחרים, טאמער ער איז געגאנגען אויף פרעמדע מענטשנ'ס לוויה וואס דארט האב איך נישט מורא געהאט אז ער גייט קומען צורירן ער איז דאך נישט טרוד, איז ווען ער קומט טרייסטן די אבלים נאכדעם וואס מען האט באערדיגט די מת פלעגט מען זיך אויסשטעלן אין א שורה און מנחם זיין דעם אבל, איז דרך כל העם עוברים בזה אחר זה, די גאנצע פאלק גייט אדורך אין א שורה איינער נאכן צווייטן, אבער דער כהן גדול שטייט נישט אויסגעמישט צווישן עולם, ער שטייט אויף די זייט, והממונה דער סגן כהן גדול וואס ער איז ממונה איבערצונעמען דעם כהן גדול אויב ס'מאכט זיך א פסול אין יום כיפור, ממצעו, ער שטעלט אריין דעם כהן גדול אין צענטער, בינו לבין העם, צווישן דעם סגן און צווישן די פאלק, דער ממונה שטייט אויף איין זייט פונעם כהן גדול, און נאכדעם שטייט דער כהן גדול, און נאכדעם שטייט די גאנצע פאלק, און אזוי איז ער מנחם די אבלים. וכשהוא מתנחם מאחרים, ווען ער ווערט געטרייסט פון אנדערע ווען ער זיצט שבעה, איז כל העם אומרין לו אנו כפרתך, צוליב זיין כבוד דארף יעדער איינער זאגן, אונז זעמיר דיין אויסלייז, טאמער ס'קומט זיך דיר עפעס א שטראף זעמיר אונז גרייט דאס צו נעמען, והוא אומר להן און ער זאגט זיי התברכו מן השמים, ווערטס געבענטשט פון הימל. וכשמברין אותו, ווען מען ברענגט אים די ערשטע סעודה, וואס א אבל, די ערשטע סעודה, נאכדעם וואס מען האט באערדיגט די מת, טאר ער נישט עסן פון זיינע אייגענע זאכן, אנדערע מענטשן דארפן אים עס ברענגען, כל העם מסובין על הארץ, די גאנצע פאלק זעצט זיך אראפ אויף די ערד, אזוי ווי אבלים, מ'איז זיך משתתף מיט זיין צער, והוא מיסב על הספסל און ער זיצט אויף א קליינע בענקל. משנה ב', המלך א אידישע קעניג, לא דן, ער טאר נישט זיין קיין דיין, ווייל ולא דנין אותו, מען קען אים נישט דן זיין, מען רעדט דא פון מלכי ישראל וואס זיי זענען נישט געווען קיין ערליכע, און זיי פלעגן נישט אויספאלגן די פסק בית דין, איז אז מען קען זיי נישט דן זיין קענען זיי נישט זיין קיין דיין, ווי ס'שטייט א פסוק התקוששו וקושו, קודם טוט עטס ענק אליין אויספוצן און נאכדעם קענט עטס גיין פוצן אנדערע. אבער א מלך פון מלכי בית דוד וואס ער נעמט יא אן דין התורה, ער קען יא דן זיין און מען קען אים אויך דן זיין. לא מעיד, א קעניג קען נישט עדות זאגן אויף א צווייטן ולא מעידין אותו און מען קען נישט אויף אים עדות זאגן. לא חולץ, ער קען נישט געבן קיין חליצה פאר זיין פארשטארבענע ברודער'ס פרוי ווייל ס'איז א גנאי אז זיין שוועגערין זאל שפייען אויף די ערד פארנט פון אים. ולא חולצין לאשתו, און מען געבט נישט קיין חליצה פאר זיין פרוי, ווייל מען טאר דאך סיי ווי נישט חתונה האבן מיט די אלמנה פון א קעניג, ממילא געבט מען שוין נישט קיין חליצה אויכעט נישט אז זי זאל ווערן מותר לשוק. לא מיבם, א קעניג טאר נישט חתונה האבן מיט זיין ברודער'ס פרוי, איז די ברטנורא זאגט אז די סיבה פארוואס ער טאר נישט מיבם זיין, וויבאלד ער קען נישט געבן קיין חליצה, און ווער ס'קען נישט געבן קיין חליצה, קען מען נישט געבן קיין יבום אויכעט נישט, אבער רש"י זאגט אז די סיבה פארוואס ער קען נישט מייבם זיין ווייל ס'איז אויכעט א גנאי פאר א קעניג אז ער זאל זיין דער וואס זאל דארפן אויפשטעלן א משפחה פאר זיין פארשטארבענע ברודער, ולא מייבמין לאשתו און מ'טאר נישט מייבם זיין זיין פרוי ווייל מ'טאר דאך נישט חתונה האבן מיט זיין פרוי. רבי יהודה אומר, אם רצה לחלוץ או לייבם, טאמער א קעניג וויל מוחל זיין אויף זיין כבוד, ער וויל יא געבן חליצה אדער יבום, זכור לטוב איז ער געבענטשט צום גוטן, געדענקט צום גוטן, אמרו לו, אין שומעין לו פארוואס, ווייל מלך שמוחל על כבודו אין כבודו מחול. זאגט די משנה ואין נושאין אלמנתו מען טאר נישט חתונה האבן מיט די אלמנה פון א קעניג, רבי יהודה אומר נושא המלך אלמנתו של מלך, איין קעניג מעג יא חתונה האבן מיט די אלמנה פון א צווייטע קעניג שכן מצינו בדוד, דוד המלך שנשא האט חתונה געהאט אלמנתו של שאול מיט די אלמנה פון שאול המלך שנאמר ואתנה לך את בית אדוניך ואת נשי אדוניך בחיקך, דער אייבערשטער האט געזאגט איך וועל איבערגעבן אויכעט די פרויען פון דיין האר שאול המלך אין דיין שויס. משנה ג' מת לו מת, טאמער ס'איז געשטארבן איינער פון די קרובים פונעם קעניג, אינו יוצא מפתח פלטרין שלו, ער גייט נישט ארויס פונעם טיר פון זיין פאלאץ, ווייל ס'איז א גנאי אז די פאלק זאל זען דעם קעניג ווען ער איז בצער. רבי יהודה אומר, אם רוצה לצאת אחר המיטה יוצא, אז ער וויל מעג ער יא ארויסגיין שכן מצינו בדוד, שיצא אחר מיטתו של אבנר, ווען אבנר איז גע'הרג'עט געווארן, איז ער יא ארויסגעגאנגען נאך זיין מיטה, שנאמר והמלך דוד הולך אחרי המיטה. אמרו לו, האט מען געזאגט פאר רבי יהודה, פון דארט איז נישט קיין ראיה, לא היה הדבר אלא לפייס את העם, דוד המלך האט געוואלט ווייזן פארן פאלק אז נישט ער האט געהייסן אז יואב זאל הרג'ענען אבנר פאר דעם האט ער באגלייט די מיטה, אבער סתם אזוי טאר א קעניג נישט ארויסגיין ווייל ס'פאסט נישט אז מ'זאל אים זען ווען ער איז בצער. זאגט די משנה וכשמברין אותו. ווען מען קומט אים ברענגען די ערשטע סעודת הבראה, כל העם מסובין על הארץ, דארף זיך די גאנצע פאלק זעצן אויף דער ערד, און טרויערן און קלאגן צוזאמען מיטן קעניג, והוא מיסב על הדרגש, ער זיצט אויף א בעטל. משנה ד'. ומוציא, דער קעניג מעג ארויסטראגן למלחמת הרשות, צו א מלחמה פון א רשות, דאס הייסט יעדע מלחמה וואס איז נישט מלחמת עמלק אדער מלחמת שבעה עממים פון אייננעמען ארץ ישראל הייסט א מלחמת רשות, על פי בית דין של שבעים ואחד, ער קען נישט אליין, ער מוז האבן די צושטימונג פון בית דין של ע"א אזוי ווי עס איז געשטאנען אין פרק א', ופורץ לעשות לו דרך, ווען א קעניג דארף ערגעץ אנקומען, מעג ער אויפברעכן א צווייטן מענטשנ'ס צוים, כדי צו קענען צוקומען צו זיין פעלד, צו זיין וויינגארטן, ואין ממחין בידו, קיינער קען אים נישט שטערן. דרך המלך, די וועג פון א קעניג, אין לו שיעור, ער קען אויפברעכן ווי א ברייטע וועג ער וויל. וכל העם בוזזין, ווען מען גייט אין מלחמה טוט די גאנצע פאלק רויבן, ונותנין לפניו מען לייגט אלעס אראפ פארן קעניג, והוא נוטל חלק בראש, און ער נעמט א חלק די ערשטע, און ער קען נעמען א האלב פון די גאנצע רויב פאר זיך. זאגט די משנה לא ירבה לו נשים, ער טאר נישט פארמערן צו נעמען צופיל פרויען אלא שמונה עשרה, אכצן פרויען מעג ער נעמען נישט קיין חילוק צו ערליכע צו פרוצות, ביז אכצן מעג ער נעמען און מער ווי דעם נישט, אזוי האלט די תנא קמא, רבי יהודה אומר, מרבה הוא לו, ערליכע פרויען מעגן נעמען אפילו מער ווי אַכצן, ובלבד שלא יהו מסירות את לבו, דאס הייסט פריצות'דיגע פרויען מעגן נעמען ביז אַכצן, אבער אויב ס'איז ערליכע פרויען האט ער געהאלטן מעג ער נעמען וויפיל ער וויל. רבי שמעון אומר אפילו אחת ומסירה את לבו, הרי זה לא ישאנה, אפילו איין פריצות'דיגע פרוי וואס זי קען פארדרייען זיין הארץ טאר ער נישט חתונה האבן מיט איר, נאר ר' שמעון האט געהאלטן אז איבעראל דרשנ'ט מען די טעם פונעם פסוק, איז לכאורה ווען די תורה האט געשריבן לא ירבה לו נשים וואלט שוין גענוג געווען, כ'וואלט שוין אליין געטראכט פארוואס טאר מען נישט נעמען צופיל פרויען, ווייל זיי וועלן אפקערן זיין הארץ, פארוואס דארף די תורה צושרייבן לא יסור אז ס'זאל זיי זאלן נישט אפקערן זיין הארץ, אלא מאי זעט מען פון דעם אפילו נאר איין פרוי וואס קען אפקערן זיין הארץ טאר ער נישט חתונה האבן מיט איר, אם כן למה נאמר ולא ירבה לו נשים, אויב שלעכטע פרויען טאר מען נישט נעמען אפילו איינס, וואס איז די פשט פון לא ירבה לו נשים, אפילו כאביגיל, אפילו די ערליכסטע פרויען, אזוי ווי אביגיל, טאר אויכעט נישט נעמען מער ווי אכצן, וואס איז די חשבון פון די אכצן? זאגט די ברטנורא, ווייל דוד המלך האט געהאט זעקס פרויען, און דער נביא האט אים געזאגט, ואם מעט, אויב דאס איז דיר ווייניג, ואוסיפה לך כהנה וכהנה, וועל איך צולייגן נאך צוויי מאל זעקס, דריי מאל זעקס, קומט אויס אכצן. זאגט די משנה לא ירבה לו סוסים, דער קעניג טאר זיך נישט פארמערן פערד אלא כדי מרכבתו, וויפיל ער דארף האבן פאר זיינע רייטער מעג ער האבן, אבער סתם פערד פאר שיינקייט זיך גרויס צו האלטן, דאס טאר ער נישט האבן. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, ער טאר נישט האבן צופיל זילבער און גאלד, אלא כדי ליתן אכסניא אדער אספניא, וואס דאס מיינט אויסצוהאלטן אלע זיינע לייב-וועכטער במשך פונעם יאר, וכותב לו ספר תורה לשמו, אויסער דעם וואס יעדער איד דארף האבן א ספר תורה, דארף דער קעניג פאר זיך שרייבן א באזונדערע ספר תורה פאר זיין נאמען וועגן, און די ספר תורה איז שטענדיג מיט אים, יוצא למלחמה ווען ער גייט ארויס אין קריג מוציאה עמו נעמט ער עס מיט מיט זיך, נכנס ווען ער קומט אריין מכניסה עמו ברענגט ער עס מיט מיט זיך, יושב בדין ווען ער זיצט ביי דין תורה, היא עמו, זיצט די ספר תורה מיט אים, און לכאורה איז דאך שווער, א קעניג קען מען דאך נישט דן זיין, וואס הייסט יושב בדין, איז אדער רעדט מען דא פון די מלכי בית דוד, וואס זיי קען מען יא דן זיין און זיי קענען אויך דן זיין אנדערע, אדער רעדט מען פון די מלכי ישראל נאך פאר מען האט גוזר געווען אויף זיי, אין די צייט ווען זיי זענען נאך געווען ערליך. איז מיסב, ווען ער זעצט זיך עסן ער ליינט זיך אן ביים טיש, היא כנגדו דארף די ספר תורה אויכעט זיין אקעגן אים, שנאמר, והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. משנה ה אין רוכבין על סוסו, מען טאר נישט רייטן אויף די פערד פונעם קעניג, ואין יושבין על כסאו, מען טאר נישט זיצן אויף זיין שטוהל, ואין משתמשין בשרביטו, מען טאר זיך נישט באנוצן מיט זיין שרביט, מיט זיין שטעקן, ואין רואין אותו כשהוא מסתפר, מען טאר אים נישט זען ווען ער שערט זיך די האר פון קאפ, ולא כשהוא ערום, נישט ווען ער איז נאקעט, ולא בבית המרחץ, נישט ווען ער באדט זיך, שנאמר, שום תשים עליך מלך, שתהא אימתו עליך, זיין פארכט זאל זיין אויף דיר, דו זאלסט אים זעהן נאר אויף מכובד'יגע אופנים, און דו דארפסט אפגעבן די מערסטע רעספעקט, נישט נוצן קיינע פון זיינע כלים. זאגט די גמרא, מסכת סנהדרין דף כ"א עמוד ב', ס'איז געשטאנען אין די משנה וכותב לו ספר תורה לשמו, תנא, ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו, אפילו אויב זיינע עלטערן האבן אים איבערגעלאזט א ספר תורה, טאר ער זיך נישט שיין מאכן מיט דעם און ער דארף ספעציעל לאזן שרייבן פאר זיך א פרישע ספר תורה. אמר רבא, אדער ס'איז דא א גירסא רבה, אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, אפילו די עלטערן האבן איבערגעלאזט פאר א מענטש א ספר תורה מצוה לכתוב משלו, איז א מצוה אז ער זאל אליינס לאזן שרייבן א ספר תורה, שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. איתיביה אביי, וכותב לו ספר תורה לשמו שלא יתנאה בשל אחרים, אדער ווי די רש"ש זאגט שלא יתנאה בשל אבותיו, זעהט מען דאך מלך אין הדיוט לא, ביי א מלך איז געזאגט געווארן אז ער מעג זיך נישט, ער איז נישט יוצא מיט זיין טאטענס ספר תורה, ער מוז זיך לאזן שרייבן א פרישע, אבער א פשוטע מענטש, אפשר איז ער יא יוצא מיט דעם וואס די טאטע לאט אים איבער א ספר תורה? ענפערט די גמרא, לא צריכה לשתי תורות, א קעניג איז אנדערש מיט דעם וואס ער דארף האבן צוויי ספרי תורה, איינס איז אים נישט גענוג. אבער א הדיוט איז דאך גענוג איין ספר תורה, און די איין ספר תורה דארף זיין אליין געשריבן און נישט וואס ער זאל נעמען פון זיינע עלטערן, וכדתניא, אזוי ווי אונז האמיר געזען אין א ברייתא, וכתב לו את משנה התורה, ער דארף שרייבן א געדאפלטע תורה דער מלך, כותב לשמו שתי תורות, אחת, איין, שהיא יוצאה ונכנסת עמו, וואס זי גייט כסדר מיט מיט אים, זי גייט ארויס און אריין מיט אים, ואחת שמונחת לו בבית גנזיו, און איינס וואס ליגט אוועקגעלייגט אין זיינע אוצרות. אותה שיוצאה ונכנסת עמו עושה אותה כמין קמיה, ער מאכט עס ווי א קמיה, ער שרייבט עס מיט א קליינעם שריפט, אויף א קליינע פארמעט, ס'זאל זיין לייכט צו טראגן, ותולה בזרועו און ער הענגט עס אויף אויף זיינע הענט, אויף זיין ארעם, שנאמר, שויתי ה' לנגדי תמיד, כ'האב געשטעלט דעם אייבערשטן קעגן מיר שטענדיג כי מימיני בל אמוט. אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסא, ער טאר נישט אריין גיין דערמיט אין באד אדער אין בית הכסא שנאמר, והיתה עמו וקרא בו, ער דארף קענען ליינען דערין, מקום הראוי לקרות בו, נאר אויף אזא פלאץ ווי מען קען ליינען, דארט זאל ער דאס מיטטראגן. שטייט שפעטער אין די גמרא, ואידך, דער אנדערער תנא, האי שויתי מאי דריש ביה, וואס דרשנ'ט ער פון די שויתי? דער תנא וואס האט נישט געהאלטן אז שויתי ה' לנגדי תמיד קומט זאגן אז דער קעניג וואס דוד המלך האט דאך געזאגט דעם פסוק און ער איז געווען דער קעניג, אבער עס איז געווען א תנא וואס האט נישט געהאלטן פון דעם אז דער קעניג דארף מאכן א ספר תורה כמין קמיה און האלטן אויפן ארעם, וואס טוט ער מיט די שויתי? איז די מהרש"א און די מהרש"ל מוטשען זיך שוין ווער איז די אנדערע תנא, מען טרעפט נישט אין די גמרא אז ס'זאל זיין א צווייטע תנא וואס ער האלט נישט פון דעם, איז דער נימוקי הגרי"ב זאגט אז די משנה אליין, אין די משנה אליין קען מען ווען טייטשן אז. אז ס'מוז נישט זיין ממש תלוי בזרועו, עס ברענגט זיך פונעם רן, וואס דער רן זאגט אז אין די משנה קען מען פארשטיין אז יוצא למלחמה מוציאו עמו נכנס מכניסו עמו, מיינט נישט אז ס'ליגט ביים קעניג אליין אויף זיין ארעם אנגעהאנגען, נאר ער האט עפעס א באדינער וואס דער באדינער טראגט עס ארום. איז די ואידך זאגט ער גייט ארויף אויף די משנה, די תנא פון די משנה וואס ער האט נישט געהאלטן אז ס'מוז זיין ממש אויפן קעניג, וואס טוט ער מיט דעם שויתי? ההוא מיבעי ליה, כדרב חנה בר ביזנא, דאמר רב חנה בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, המתפלל ווען איינער דאווענט צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו ער דארף באטראכטן זיך כאילו די שכינה איז אקעגן אים, שנאמר שויתי השם לנגדי תמיד כ'האב געשטעלט דעם אייבערשטן קעגן מיר שטענדיג. זאגט דער זוהר הקדוש וכי תאמרו מה נאכל, רבי יהודה פתח שטייט א פסוק אין תהילים בטח בה' פארלאז דיך אויפן אייבערשטן ועשה טוב און טוה גוטס שכון ארץ ורעה אמונה זאגט ער לעולם בר נש יהא זהיר במאריה א מענטש זאל אכט געבן אין זיין באשעפער וידבק לביה ער זאל באהעפטן זיין הארץ במהימנותא עילאה מיט די אויבערשטע אמונה בגין דיהוי שלים במאריה ער זאל זיין גאנץ מיט זיין באשעפער דכד יהוי שלים ביה ווען ער איז גאנץ מיטן אייבערשטן לא יכלין לאבאשא ליה כל בני עלמא קען קיין איין מענטש אויף די וועלט אים נישט שלעכטס טוהן. תא חזי, שטעלט ער זיך אויף דעם לשון בטח בהשם ועשה טוב. מאי ועשה טוב? וואס הייסט דו זאלסט מאכן דאס גוטס? אלא הכי תנינן מיר האבן אזוי געלערנט בעובדא דלתתא מיט די מעשים וואס מען טוט דא אונטן, יתער ווערט נתעורר עובדא דלעילא די מעשים פון אויבן. והא אוקמוה דאס האט מען שוין איינגעזעצט אויף דעם פסוק ועשיתם אותם, כביכול אתון תעבדון לון, עטץ מאכטס און עטץ פאררעכטס די הייליגע ספירות פון אויבן, דורך דעם וואס עטץ פירטס ענק מיט גוטע מעשים, בגין ההוא אתערותא דלכון, דורך ענקער התעוררות, דאתון עבדין לתתא וואס עטץ טוטס דא אונטן, אתער לעילא ווערט נתעורר די מידה טובה פון אויבן, ועל דא ועשה טוב כתיב, מען דארף מאכן דעם טוב. ואין טוב אלא צדיק דאס גייט ארויף אויף די מדת היסוד וואס ווערט אנגערופן צדיק דכתיב אמרו צדיק כי טוב כיוון דאתון עבדין האי וויבאלד עטץ מאכטס און עטץ פאררעכטס די מדת היסוד איז ודאי האי טוב יתער ווערט דאך נתעורר די מידה פון טוב און ס'איז משפיע צו די מדת המלכות כדין שכון ארץ וואס דאס איז די מדת המלכות ורעה אמונה וואס דאס איז אויכעט די מדת המלכות וכולא חד שכון ארץ, דאס איז די ארץ עילאה, די אויבערשטע לאנד, וואס דאס איז די מדת המלכות, דהא לית לך בעלמא, ס'איז נישט דא אויף די וועלט, דיכול למשרי בהדה, איינער וואס ס'קען רוען מיט די מדת המלכות צוליב די גרויסע דינים דערפון, עד דיתער האי טוב לגבה, מ'מוז קודם מעורר זיין די מדת היסוד, ס'זאל אריינגיסן א השפעה און ממתיק זיין די דינים פון די מדת המלכות, כיוון דיתער ליה, נאכדעם וואס מ'האט מעורר געווען די מדת היסוד צו די מדת המלכות כביכול הוא עביד ליה, איז דער מענטש וואס ער האט געמאכט דעם התעוררות, ער איז כאילו ער האט געמאכט און אהער געשטעלט די מידת המלכות וכדין שכן ארץ שרי בגווה ער קען רוען דערין, איכול איבה ער קען עסן איר פירות, אשתעשע בהדה און ער קען זיך שפילן און פרייען מיט איר. ורעה אמונה דא ארץ, וואס גייט ארויף אמונה מיט ארץ איז ביידע די זעלבע זאך, וכולא חד, כמה דאת אמר, ואמונתך בלילות, וואס לילה דאך אויך איז די רומז אויף די מידת המלכות וואס איז שולט ביינאכט, ורעה אמונה, הוי דבר לה בכל רעותך, דו זאלסט פירן די מידת המלכות מיט דיין גאנצע ווילן, אויף א בחינה פון צדיק מושל ביראת אלוקים, ואי לא תתער לקבלה האי טוב, טאמער דו וועסט אבער נישט מעורר זיין צו די מידת המלכות, די מידה פון טוב, די מידה פון יסוד, דו וועסט נישט טון קיין מצוות און מעשים טובים, אתרחק מנה, זאלסטו דיך דערווייטערן פון איר, ולא תקרב בהדה, זאלסט נישט קומען נאנט צו די מידת המלכות, ווייל ס'איז ברענעדיגע דינים, לא תקרב זאלסט דיך נישט דערנענטערן לגו אתון נורא יקידתא, צו די פלאם פייער, צו די קאלעך אויוון, וואס ברענט דארטן, ואי תקרב בהדה, טאמער דו וועסט זיך דערנענען צו איר בדחילו, זאל עס זיין מיט א פארכט כמאן דדחיל ממותא אזוי ווי איינער וואס ציטערט פונעם טויט, דהא כדין נורא דליק, ס'ברענט א פייער, ואוקיד עלמא בשלהובוי, ס'פארברענט די וועלט מיט זיין פלאם. וכיוון דאתער לקבלה האי טוב, אויב מ'מאכט יא א התעוררות פון די מידת היסוד וואס ווערט אנגערופן טוב צו די מידת המלכות, כדין שארי בגווה, דעמאלטס קען מען רוען אין איר ולא תדחל מנה אנת, און דו האסט נישט וואס מורא צו האבן פון איר, כדין דעמאלטס ווערט מקוים ותגזר אומר ויקם לך, דו וועסט קענען גוזר זיין זאכן און מען וועט דיך אויספאלגן ועל דרכיך נגה אור. תא חזי, בני מהימנותא, די קינדער פון די אמונה, מדברי להאי לרעותהון בכל יומא, זיי טוען פירן די מידת המלכות לויט זייער ווילן א יעדן טאג, מאן אינון בני מהימנותא, אינון דמתערי האי טוב לקבליה, די וואס טוען מעורר זיין די מידת היסוד, די מידה פון טוב אקעגן איבער די מידת המלכות, ולא חס על דיליה און ער שוינט נישט אויף זיינע אייגענע געלט, ער פארטיילט צדקה, וידעין און ער ווייסט, אז זיי ווייסן דהא קודשא בריך הוא יהיב ליה יתיר אז דער אייבערשטער וועט אים נאך מער צוריק געבן, כמה דאת אמר, יש מפזר ונוסף עוד, ס'איז דא איינער וואס פארטיילט פאר צדקה און ער באקומט נאך צוריק מער. מאי טעמא בגין דהאי אתער ברכאן לקבליה מיט דעם וואס דער מענטש האט געגעבן פון זיין פארמעגן פאר א צווייטן האט ער מעורר געווען ברכות פון די מדת היסוד צו די מדת המלכות,

שטעלט ער זיך אויף דער לשון ועשת, ועשתה מבעי ליה מיט א היי צום סוף, מאי ועשת? אלא לאפקא היי, ארויסצוציען דעם היי וואס דאס איז די מידת המלכות, דאית לה שמיטה ונייחא וואס זי האט א מנוחה, ולא עבדא עבידתא, און זי טוט נישט קיין שום ארבעט אין דעם שמיטה יאר. כתיב, ראו כי ה' נתן לכם את השבת, נתן לכם ביום השישי לחם יומיים, כגוונא דא איז די זעלבע זאך איז וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, פונקט ווי יעדן שבת האט דער אייבערשטער געגעבן דאפלט מן פרייטאג אז שבת זאל מען רוען, די זעלבע זאך האט ער געגעבן אינעם זעקסטן יאר פון שמיטה א דאפלטע און דרייפאכיגע ברכה אז מען זאל האבן פון וואס צו לעבן אין די שמיטה יאר און נאכדעם אויך. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק ד', כיצד היא הכוונה? וואס איז דאס כוונה? וויאזוי גייט דאס צו? שיפנה את לבו מכל המחשבות, ער זאל אויסליידיגן זיין הארץ פון אלע זייטיגע געדאנקען, ויראה עצמו ער זאל זיך באטראכטן כאילו הוא עומד לפני השכינה, כאילו ער שטייט פאר די שכינה הקדושה, אזוי ווי מיר האבן פריער געלערנט אין די גמרא. לפיכך צריך לישב מעט קודם התפילה, מען דארף זיך אביסל אראפזעצן פאר מען שטעלט זיך דאווענען, כדי לכוון את לבו, מען דארף אביסל אריינקלערן און האבן דעם גאנצן הארץ מיט זיך, ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים, נאכדעם וואס מען האט זיך אראפגעזעצט און אנגעהויבן אהערשטעלן די כוונה, דעמאלס זאל מען, נאכדעם זאל מען דאווענען מיט א רואיגקייט און מיט א געבעט, ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משא ומשליכו והולך לו, אויך נאכן דאווענען זאל מען נישט אויסזען ווי איינער וואס האט געהאט א שווערע פעקל און ער האט עס אראפגעווארפן און ער גייט זיך, לפיכך צריך לישב מעט אחר התפילה, נאכן דאווענען זאל מען זיך אויך אביסל אראפזעצן און פארזוימען, ואחר כך יפטר הערשט נאכדעם קען מען ארויסגיין פון בית מדרש. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפילה, א גאנצע שעה האבן זיי זיך פארזוימט פארן דאווענען, צו אהערשטעלן זייער כוונה, ושעה אחת לאחר התפילה, א גאנצע שעה, נאכן דאווענען אויכעט, זענען זיי געזיצן אין בית מדרש ומאריכין בתפילה שעה, און די תפילה אליין האט אויכעט געדויערט א שעה, און די גמרא פרעגט שוין, אויב יעדע תפילה האט געדויערט דריי שעה, און דריי תפילות א טאג האט געדויערט ניין שעה, ווי האבן זיי געהאט צייט צו לערנען, און ווי האבן זיי געהאט צייט צו ארבעטן, און די גמרא זאגט מתוך שחסידים הם, איז אריינגעקומען א ברכה, סיי אין זייער ארבעט און סיי אין זייער תורה. זאגט דער רמב"ם שיכור אל יתפלל, אן אנגעטרינקענער טאר נישט דאווענען מפני שאין לו כוונה, ער האט נישט דעם כוונה, ער קען נישט אינזין האבן, ואם התפלל אויב ער האט יא געדאווענט, תפלתו תועבה, ס'א אומווירדיגע דאווענען, לפיכך חוזר ומתפלל, ער דארף איבערדאווענען כשיתרוקן משכרותו ווען ער וועט זיך אויסלערן פון זיין שכרות. שתוי, איינער וואס האט נאר אביסל געטרינקען, אל יתפלל טאר לכתחילה אויכעט נישט דאווענען, ואם התפלל בדיעבד איז תפילתו תפלה. איזהו שיכור, וויאזוי שאצט מען צו ער הייסט א שיכור און בדיעבד האט ער נישט יוצא געווען, אדער ער הייסט א שתוי? זאגט ער א שיכור הייסט ער שאינו יכול לדבר לפני המלך, ער איז אזוי אנגעטרינקען אז ער קען אפילו נישט רעדן קיין גראד ווארט שטייענדיג פאר א קעניג. שתוי, יכול לדבר בפני המלך ואינו משתבש, ער קען זיך ארויסשטעלן רעדן פאר א קעניג און ער גרייזט נישט. איז אף על פי כן, הואיל ושתה רביעית יין, לא יתפלל זאל ער נישט דאווענען לכתחילה, עד שיסור יינו מעליו, ביז די וויין וועט אויסוועפן. זאגט דער ספר חסידים אין סימן ל"ה, המדבר, איינער וואס ער רעדט ואינו חושש כי אם דבריו, ס'גייט אים נאר אן זיינע אייגענע ווערטער, ואינו חושב, ער טראכט נישט אריין, בבוחן כליות, אינעם אייבערשטן וואס ער טוט אונטערזוכן די נירן, היודע דבריו, ער ווייסט די ווערטער פונעם מענטש, ושבתו וקומו, ער ווייסט ווען דער מענטש זיצט און ווען ער שטייט וכל צעדיו יספור, ער ציילט אלע טריט זיינע, וכל דבריו, און אלע זיינע רייד לנוכח השכינה והגבורה, אלעס איז אקעגן דעם אייבערשטן, שנאמר, אם יסתר איש במסתרים אפילו א מענטש זאל זיך באהאלטן ואני לא אראנו, הלא את השמים ואת הארץ אני מלא, נאום השם דער אייבערשטער זאגט, איך פיל אן די הימל און די ערד, איז אויב איינער מאכט זיך נישט וויסנדיג פון דעם, און ער רעדט וואס ער האט צו רעדן, איז האדם ההוא איננו בדרך טובה, ער געפינט זיך נישט אויפן גוטן וועג. כי משפט האדם לחשוב בבוראו תמיד, א מענטש דארף כסדר טראכטן פונעם אייבערשטן ולשוותו און אים שטעלן נגד פניו, שנאמר, די פסוק וואס האמיר פריער געלערנט אין די גמרא אויכעט, שויתי השם לנגדי תמיד. וכל זמן שאדם יושב ודומם, ווען א מענטש זיצט און קלאצט, באיזה מקום שיהיה, ומפנה לבו מכל מחשבות, ער האט נישט יעצט עפעס ספעציעל וואס צו טראכטן, אז יחשוב בבוראו דארף ער טראכטן פון זיין באשעפער, ובקדושתו אין די הייליגקייט פונעם באשעפער, ובנפלאותיו וטובותיו אשר עושה בכל יום עמנו, אלע וואונדערליכע און גוטע זאכן וואס דער אייבערשטער טוט יעדן טאג מיט אונז. אבל בזמן שהאדם הנבזה דער ביליגער מענטש מחשב לדברים בטלים, או לשמוע דברי הבאי, ער קלערט פון נארישקייטן, אדער ער וויל אויסהערן נארישקייטן, אפילו אין בדעתו לדבר כלל, ער זעצט זיך צו א קופקע, ער פלאנט נישט מיטצורעדן גארנישט, ער וויל נאר הערן אדער קלערן, מיד הוא פונה את לבו לבטלה, גלייך טוט ער אויסליידיגן זיין הארץ ומפסיד מכל וכל המחשבה הטובה, ער מאכט שאדן דעם גוטן געדאנק, אשר היא לחשוב בקדושתו של בורא, וואס דער גוטער געדאנק איז אז ער וואלט געדארפט טראכטן פון די הייליגקייט פונעם באשעפער וביראתו הטהורה, מיט די ריינע יראה פונעם אייבערשטן, ולהיות במעלה הטהורה, צו זיין אין די ריינע מעלה והטוב און די גוטע מעלה, לעבוד את ה' מאהבה, צו דינען דעם אייבערשטן פון ליבשאפט, ולהיות חפץ במצוותיו, די מחשבות דארף ער טראכטן אז ער האט ליב דעם אייבערשטן ער האט מורא פונעם אייבערשטן אז ער וויל טוען מצוות וזו היא העבודה הגדולה המשתמשים בה מלאכי השרת וכל צבא השמים דאס איז א גרויסע עבודה וואס אלע מלאכים און אלע הערשאפטן פון אויבן זענען עוסק אין דעם שמספרים בקדושתו זיי פארציילן די הייליגקייט פונעם אייבערשטן שנאמר די מלאכים רופן איינער צום צווייטן און מען נעמט רשות און מען זאגט אינאיינעם קדוש קדוש קדוש ועל כן יש להיזהר שלא להרבות דברים בטלים, מ'זאל נישט רעדן קיין נארישקייטן, פן ישכח את הצור ווייל מ'וועט פארגעסן דעם שטארקן באשעפער אשר הוא תמיד לנגד פניו, וואס ער איז שטענדיג קעגן די פנים פון א מענטש, כפיקח אזוי ווי א זעעוודיגער אשר לפני העיוור, וואס געפינט זיך פאר א בלינדער, וואס דער בלינדער קען טאקע נישט זען, אבער דער זעעוודיגער איז דארטן, הוא בהוויתו ובכוחו בכל מקום, דער אייבערשטער איז שטענדיג דא אויף יעדן פלאץ מיט זיין שטארקייט, והעיוור, און דער בלינדער מענטש הוא העיוור שאינו רואה, אונז זעמער ווי דער בלינדער מענטש וואס ער קען נישט זען, רק במחשבתו על הבאי, אונזערע מחשבות זענען נאר פארנומען מיט נארישקייטן, ואינו זוכר את הצור מען געדענקט נישט דעם שטארקן באשעפער, ומתרחק מהעמוד של אמת מען דערווייטערט זיך פון דעם אמת זייל, ומהיות ירא מפניו מען דערווייטערט זיך פון צו מורא האבן פארן אייבערשטן. כי אינו מצוי בלבו, די יראה געפינט זיך נישט אינעם הארץ פונעם מענטש, מחמת קשיות הלב, צוליב די הארטנעקיגקייט, שהוא עז וקשה ורחוק מאלקים, די הארץ איז הארט און שווער און עס איז דערווייטערט פונעם אייבערשטן, ואינו מוצא במחשבתו רק דברי הבאי, נאר נארישקייטן קען ער געפינען אין זיינע מחשבות, ולפיכך אינו מוצא במחשבתו האלוקות, רק בקושי וחזקה, עס קומט אים אן זייער שווער צו טראכטן פונעם אייבערשטן אין די צייט וואס ער איז פארנומען מיט אלע שטותים, זאגט דער ספר חסידים, כמו שלא יכול העיוור, פונקט ווי דער בלינדער קען נישט, להבין, פארשטיין ולהאמין און גלייבן, האדם אשר לפניו, דער מענטש וואס געפינט זיך פאר אים, ער ווייסט נישט אז ס'איז דא א מענטש פאר אים, אם לא ימשמש בו, אויב ער וועט אים נישט טאפן און שפירן אז ער איז דארט, או ישמע קולו אדער ער וועט כאטשיג הערן יענעמ'ס קול, כך לא יכול איש ללמוד ולקשור בלבו תמיד האלוקים, א מענטש קען נישט זיך אויסלערנען און אנקניפן אין זיין הארץ שטענדיג אז דער אייבערשטער געפינט זיך נעבן אים אם לא על פי עזיבת העוון, נאר נאכדעם וואס ער וועט איבערלאזן זיינע עבירות, כי העוונות ווייל די עבירות מבדילות טוען צווישנשיידן ומשכחות היראה,